אין דעם ענין פון מעקה, האב איך באקומען מיט א שטיקל צייט צוריק א בריוו פון איינעם פרעגט ער אין דערויף א קשיא, בכלל איז דא א כלל אז אין אלע עניינים וואס מען דארף זיי טון משום סכנה דארף מען אויף דערויף קיין ברכה ניט מאכן? אזוי איז אפגעפסקנט בכמה מקומות און די יסוד און אין רמב ם. און אזוי יסוד געווארן יעדער ענין פון רמב ם. אזוי אין רמב ם שטייט עס בפירוש. אין דעם זעלבן פרק זאגט דער רמב ם אז בשעת מען מאכט א מעקה דארף מען מאכן א ברכה

האט ער זיך א ברירה אדער ער וועט מאכן העכער דעם רשות הרבים אדער ער וועט מאכן נידעריגער דעם גג, אדער דעמאלט איז זיך דאס א דירה שאינה ראויה לדירת אדם אויב ס'איז למטה מעשרה טפחים האט ער נאך א וועג אז פון גג ביז דעם רשות הרבים זאל דאס גיין בדרך שיפוע איז דאס האט ער ניט געמאכט קיין מעקה און האט באווארנט דעם לא תשים דמים בביתך.

און דער רמב ם אליין רעכנט אין מצוות עשה דעם ענין פון מצוה פון עשיית מעקה, און אין מצוות לא תעשה די מצוה פון לא תשים דמים בביתך, אויב דאס וואלט געווען א טעם איז דעמאלט וואלט עס ניט געווען אין א באזונדער, וואלט עס ניט געווען א באזונדער מצוה.

פון וואנעט נעמט דאס די ספרי לערנען אז דער ולא תשים דמים בביתך? איז דאס א טעם אויפן ענין המעקה? איז דאס ניט קיין טעם אויפן ענין המעקה נאר וואדען א באזונדער ענין? מוז מען זאגן אז די עניינים זיינען מכריח אז דאס איז אזוי? בכללות דער ענין פון מעקה האט מען זיך גערעדט ווי אין אותיות פון קבלה איז דאס אז דאס גייט אויף דעם בנין פון ג' עולמות בריאה יצירה עשיה כדי די אורות האצילות זאלן אהינצו ניט אנקומען צופיל דארף מען האבן אויף דערויף א מעקה. כדי ס'זאל ניט זיין דער אל יפול הנופל און לא תשים דמים, ס'זאל ניט אראפפאלן די עניינים פון אורות דאצילות למטה יותר. בכללות אין עבודה איז דאס אז בשעת א איד בויט ביי זיך אויף א נייעם בנין,

דאס איז על דרך ווי ס'שטייט אז אפילו א צדיק גמור איז ביום אז אפילו א צדיק איז ביום הולדת שלו וואס דעמאלט איז ער זיך עולה אן עליה און על דרך זה אויכעט ביום היארצייט איז מען זכה לעולם עליון יותר, איז מען אים דעמאלט דן נאכאמאל על כל ענייניו, און סקאן זיין אז אין אן עולם שלמטה הימנו האט דאס ניט תופס מקום געווען, און ער איז געווען א צדיק בכל ענייניו, וויבאלד אבער אז ער איז געקומען נענטער אל המלך ארויפגעגאנען אין א העכערן עולם, איז דאס וואס פריער איז נישט געווען קיין חטא, איז איצטער דארף ער דורכגיין נהר דינור בכמה וכמה עניינים כדי אויף אראפצונעמען אט די עניינים וואס בעולם שלמטה מזה איז דאס נישט תופס מקום. און אט דאס איז דער ענין וואס בשעת מ'איז מוסיף א בית חדש פון א העכערן עולם, מ'קומט ארויף מעולם שלמטה אין עולם שלמעלה, דארף מען האבן א מעקה. פון וואס נעמט מען די מעקה? נעמט מען דאס ניט פון דעם עולם אין וועלכן ער איז געווען ביז איצטער, אפילו ניט אין דעם עולם אין וועלכן ער קומט, נאר פונקט אזוי ווי בפשטות איז דאך די מעקה למעלה מן הבית, אפילו למעלה מן הגג, א מעקה דארף זיך זיין עשרה טפחים,

מעולם שלמעלה הימנו על דרך ווי א מעקה איז למעלה אפילו פון דעם גג פון דעם עולם אין וועלכן ער געפינט זיך. און אט אזוי איז אויכעט בשעת מען גייט אריבער פון כותלי הבית המדרש פון כותלי הישיבה אין וועלט, וואס אט דעמאלט פארנעמט מען זיך אין אן עבודה חדשה,

בשעת ער גייט ארויס פון ד' אמות של תפילה און ד' אמות של הלכה של תורה אין חוץ פון וועלט, איז אט דא דארף ער האבן נייע גדרים און עניינים של מעקה וואס פריער האט ער דערצו נישט געדארפט אנקומען, אף על פי וואס דווקא דורך די מצוות מעשיות און דווקא אין חשך הגלות, קען זיך דורכפירן דער בית חדש, אז ניט נאר מען זאל האבן די עולמות הנבראים און ניט נאר מען זאל האבן דעם עולם האצילות, נאר ס'זאל זיין א דירה לו יתברך כתפארת אדם לשבת בית, וואס דארטן געפינט זיך דער אדם בכל עצמותו, פארשטייט זיך אז אזוי איז אויך דורך לימוד התורה וקיום המצוות דווקא אין די. וואס יצר הרע יש ביניכם ולמצרים ירדתם איז אין דעם בית חדש באקומט מען די אלע עניינים ווי זיי שטייען למעלה אויפן גג און ווי זיי שטייען נאך העכער פון די עניינים וואס זענען בערך אל הגג נאר דערפאר דארף מען האבן אן עזר מיוחד און אן עזר ממקום עליון יותר

א מקום לטעות, וואס אויף דערויף דארף ער זיך האבן א סיוע ממקום עליון ביותר, מוז ער מאכן אויף דערויף א ברכה, וואס די ברכה איז דאך ברכה והמשכה מלשון המבריך את הגפן, אז ער איז ממשיך פון א שם הוויה, וואס דאס איז למעלה פון עולם היה הווה ויהיה כאחד,

און אז דאס איז אויכעט די הוראה בחיי היום יומיים אז בשעת מען גייט ארויס פון יום טוב אין חול אדער פון שבת אין חול אפילו אין חול גופא בשעת מען גייט ארויס פון די זמן תפילה און זמן תורה און מען גייט אריין אין בכל אשר תעשה